טייערע ברידער, ס'איז היינט ערב שבת, מטות מסעי, ס'איז די צווייטע וואך פון בין המצרים, די דריי וואכן, וואס מ'רופט די דריי וואכן, ס'איז א זאך אז מ'רופט עס אזוי, איז דא כ' א' יום, וואס שטייט אין ירושלמי, ס'איז א מחלוקת ווען איז געווען די די שבעה עשר בתמוז, ווען איז געווען די נפרצה העיר. ס'איז געווען ט' תמוז אזוי ווי ס'שטייט לכאורה אין פסוק אין בית ראשון לפחות אדער ס'איז געווען י ז תמוז דער בבלי זאגט אז עס ווענדט זיך טאקע בית ראשון איז געווען ט' תמוז בית שני איז געווען י ז תמוז ירושלמי ברענגט א שיטה אז בית ראשון איז אויך געווען ט' תמוז נאר קלקול חשבונות יש כאן מ'האט זיך צומישט אין די חשבון ברענגט א משל, משל למלך וואס ער האט עוסק געווען אין זיינע חשבונות, האט געזאגט נשבה בנך דיין זון איז געפאנגען געווארן, ער האט זיך צומישט אין זיין חשבון, האט געזאגט לאמיר אנהייבן דא פון פריש. און דער ירושלמי זאגט אז בין בין לויט די ערשטע שיטה בין לויט די צווייטע שיטה, איז דא איין און צוואנציג טעג צווישן די זמן ה. פון נפרצה העיר און די זמן פון די שריפת בית המקדש, חורבן בית המקדש, ווייל לויט די שיטה אז ס'איז געווען ט' תמוז, דעמאלטס איז די חורבן בית המקדש געווען נישט ט' ט' אב אזוי ווי ס'איז אפשר געווען אין בית שני אדער אזוי ווי ס'שטייט אין א אנדערע פסוק, נאר ס'איז געווען ראש חודש אב, ער האט א דיוק פון יחזקאל אז ס'איז געווען ראש חודש אב, איי ס'שטייט ז' אב אדער י' אב, ווייטער מוז מען זאגן אז ס'איז געווען אויך א קלקול פון די חשבונות. דאס איז איין זאך, ס'הייסט בין כך און בין כך, לויט ביידע שיטות איז דא אזאך ווי די דריי וואכן, איז די דריי וואכן דאס איז א אזא סאמע, ס'איז א סארט מהות, דאס איז א סארט ענין, מ'ברענגט אויף דעם די מדרש פון פון ירמיה וואס מ'האט געליינט אין די הפטורה לעצטע וואך, מקל שקד אני רואה, אז א שקד נעמט איין און צוואנציג טעג בערך צו זיין פון ווען ס'ווערט א בלום ביז ס'קומט ארויף די פרוכט נעמט דריי וואכן. און דאס איז דער שוקד אני על דברי לעשותם. איז מיר דארפן רעדן אביסל וועגן די וועגן די דריי וואכן וועגן די די זמן. ס'איז זייער וויכטיג ס'איז זייער וויכטיג צו פארשטיין דאס. פארוואס איז וויכטיג צו פארשטיין? ווייל מען וואלט געקענט זאגן אז מען דארף נישט. ס'דא אסאך ריזענס פארוואס צו טראכטן אפשר מען דארף נישט. פאר א גאנצע סוגיא ראש השנה צו. מען פאסט אלעמאל, די פיר תעניתים וואס עס שטייט איז נאר בזמן שיש מלחמה בעולם ווען עס איז דא צרות אויף די וועלט, אפשר בזמן שיש שלום דארף מען נישט פאסטן, אפשר איז דא א מנהג אז מען זאל פאסטן בין כך ובין כך, די ראשונים זאגן אפשר איז די תשעה באב אנדערש, שטייט אין די גמרא תשעה באב פאסט מען יא, שהוכפלו בו צרות, אנדערע טעג נישט. און דאס איז איין טענה, אין אנדערע ווערטער. ווער זאגט ווער זאגט אז די אז די צייט אז די מועדים די די מועד בפרט דארף מיך דארף דארף איך טראכטן וועגן דעם דארף מען זיך זעצן מתוך מתוך די סיטואשען מתוך די זמן מתוך די הכרה מתוך די קאנעקשען מתוך כאילו די די די די פארט יא דורך די דורך די טיר אריינגיין אין די אין די פלאץ ווי זיי ווילן אריינגיין ווילן דאך אלעמאל אריינגיין און אנקומען די ענד דעסטענעישן יא ענד דעסטענעישן איז אלעמאל די זעלבע דא איז דא וואס זאגן אז יעדע שבת איז די גרעסטע שבת. מענטשן זענען צומישט וועגן דעם, ר' מענדלע וויטעפסקער האט געזאגט אז יעדע שבת, נישט געזאגט אז יעדע שבת איז די גרעסטע שבת, געזאגט אסאך א קלוגערע זאך, יעדע שבת פילט ער אזוי ווי עס איז נישט געווען אזא קיינמאל א שבת אויף די וועלט און עס גייט קיינמאל נישט זיין נאך א שבת אויף די וועלט, ס'איז א אנדערע סארט, ס'הייסט. אבער וואס די די עיקר זאך איז אז די די גאול די ענד די סוף די תכלית די מטרה פון פון יעדע זאך פון שבת פון יום טוב פון ציצית פון תפילין פון לחיים טרינקען נאכן דאווענען פון יעדע זאך איז אנרירן און עס קען סאמטיימס פילן זיך נישט אז אונז גייען אנקומען אבער אנרירן. די תכלית האמת, די תכלית השלימות, די תכלית הדעת. דאס הייסט מנוחה, די מנוחה פון שבת, די קיום הסופי פון יעדע זאך, דאס הייסט מנוחה איז ווען מען איז אנגעקומען דארט וואו מען דארף זיין, ווען ס'איז גוט, ווען ס'איז שלימות, ווען ס'איז אמת, אנדערע ווערטער גאט, יא? יוד קיי וואו קיי, היה הוה ויהיה. דאס איז ווי ווי אלעס אלעס ליגט אלעס אלעס קומט דארט אן און אוואדע מצד די גאול מצד די תכלית איז נישט קיין איז יעדע טאג די גרעסטע טאג און יעדע עס איז נישט די טאג וואס איז גרויס עס איז די פלאץ ווי ס'ברענגט און אויב איינער האט א וועג ווי אזוי אנקומען פון דא צו דארט איז דאס די גרעסטע זאך און אויב א צווייטער האט א אנדערע וועג איז דאס די גרעסטע זאך דאס איז און דאס איז די אמת וועגן דעם. שוין אפאר מאל גערעדט וועגן דעם אז אין פארצייטישע ספרים קאכן זיך נישט אזוי שטארק אין די ימים טובים די זמני השנה, לאו דווקא אפשר אביסל, לאו דווקא אז זיי רעדן אזוי סאך וועגן דעם אזוי ווי היינט. ווייל די אמת, די אמת איז, איז באמת נישט, נישט תלוי אין דעם. אבער ס'דא א וויכטיגע נקודה, און דאס איז אויך די נקודה של אמת. וואס מ'דארף קענען פארשטיין. וואס מ'קען נישט אן דעם, מ'קען נישט אן דעם. שטייט אסאך מאל אין זוהר הקדוש, בזאת יבא אהרן אל הקודש. יא דאס איז די פסוק, די פרשה פון אחרי מות, אונז גרייטן זיך שוין צו יום כיפור, יא די פרשה פון אחרי מות, דאס איז דאך א פרשה וואס זאגט אנדערש ווי איך זאג יעצט, איך זאג דאך אז בכל עת ס'נישט קיין חילוק, למעלה מן הזמן, די זמן איז נישט מעכב, די אמת איז דאך אזוי, די תורה איז די זעלבע אין אלע צייטן ווי די רמב"ם זאגט זאת התורה, די תורה איז אלעמאל לא תשתנה, חוקת עולם, ס'אלעמאל די זעלבע. און ער איז מסביר בפירוש די טעם, ווייל ס'איז, אויב ס'איז די אמת, איז די אמת ווערט נישט, ווערט נישט בעסער אדער אדער שוואכער לויט וויפיל אזייגער ס'איז, ס'איז, קען נישט ווערן, מ'קען עס נישט מאכן בעסער, אויב ס'איז די בעסטע קען מען עס נישט מאכן בעסער, מ'קען עס מאכן ערגער, אבער בעסער קען מען עס נישט מאכן. איז אויב אזוי. וואלט מען געדארפט זיין אין קודש הקדשים א גאנצע צייט, דא איז דא א פסוק און די זוהר טאקע דארט רעדט וועגן דעם, די נקודה אם ירצה השם וועט מען מאכן א סדר הזוהר על מועדים, וועט דאס זיין איינע פון די ערשטע זוהר'ס ווייל שטייט ואל יבא בכל עת אל הקודש, מען קען נישט קומען יעדע מאל אל הקודש, מען קען נישט. דא א געוויסע צייט א געוויסע פעולה א געוויסע צייט די צענטע טאג אין תשרי א געוויסע פעולה איז בזאת יבוא מיט די גאנצע סדר פון די פר פון די שעיר פון די אלע זאכן וואס ער טוט די קטורת מיט דעם קען ער קומען אל הקודש. און טיפער די זוהר טייטשט אלעמאל און ער זאגט אז דאס איז געווען די חטא פון נדב ואביהוא און אמת'דיג אלע חטאים זענען פון די שורש חורבן בית המקדש הייסט דאך די חטא. אז זיי זענען נישט געגאנגען מיט די שכינה. ס'דא א כלל, זוהר זאגט אמאל די די משל, איינער וויל גיין זעהן די מלך, ער וויל גיין זעהן די מלך, דארף ער באקומען רשות פון די מטרוניתא, פון די פון די רעבעצן, זי איז די שומר הפתח כביכול. אמת אז זי איז נישט די שומר הפתח, נאר זי איז די פתח אליינס. ממילא מ'קען נישט כביכול האט געמאכט א אזא געזעץ אז מ'קען נישט אי אפשר לראות את פני המלך נאר על ידי השכינה אין די שכינה זענען דא שינויי זמנים נישט אלעמאל לאזט זי אריין נישט אלעמאל זעהן די זעלבע תיקוני זוהר זאגט אויף דעם די לשון לבוש בגדים שלבשה לו שחרית לא לבשה לו ערבית זי טוט זיך אן יעדן טאג אנדערע קלייד אינדערפרי איז נישט די זעלבע קלייד ווי נאכמיטאג, ס'איז דא אן א סוף שינויים, און וויבאלד וויבאלד אז מ'דארף האבן רשות, מ'דארף קענען כביכול דורכגיין די שכינה, כדי אנצוקומען צו קודשא בריך הוא, צו די אמת שלמעלה מן הזמן, אדער אנדערע וועג מוז מען זאגן, ס'איז די תוצאה פון דעם, אונז מענטשן וואס לעבן אין צייט. וואס לעבן יא אין עולם השינוי יא וויפיל איך קען זאגן די תורה טוישט זיך נישט און די אמת טוישט זיך נישט אונז טוישן זיך אונז טוישן זיך יעדן טאג הלוואי געוויסע שינויים זענען דא יעדן טאג געוויסע זאכן זענען יעדן טאג אונז זענען וויאזוי די ראשונים פלעגן עס רופן בני חלוף א פסוק אין איוב בני חלוף טוישעדיגע מענטשן זאכן וואס לבוש תחליפם ויחלופו יעדן טאג א צווייטע לבוש. איז איז קלאר אז אונז קענען נישט אונז זענען נישט די אמת אונז דארפן כביכול עפעס איינער כביכול אזוי ווי די משל פון די מלך און די מלכה אונז קענען נישט סתם אריינדזשאמפען אין די מלך ס'איז א חוצפה א חוצפה מיינט דאך נישט ער ווערט ברוגז מיינט אז ס'איז נישט מעגליך די מלך זיצט חדר לפנים מחדר בבית המלך הפנימי די בתי גוואי. כדי אנצורירן די די מלכות, כדי בזאת יבא אהרן אל הקודש, דארף מען וויסן אז ס'איז די ריכטיגע צייט, און ריכטיגע צייט מיינט, איז נאך א וועג פון זאגן בזאת, מ'דארף גיין דורך די שכינה וואס הייסט עת, כ"ח עתים, דארף זיין די ריכטיגע צייט. און וואס דאס מיינט פראקטיש הלכה למעשה איז, אז ס'איז נישט גענוג צו וויסן די אמת, ס'איז נישט נישט אז ס'איז נישט גענוג, מ'גייט נישט אזוי וויסן די אמת, נאר, מ'דארף זיין זייער סענסעטיוו, מ'דארף זיין זייער סענסעטיוו צו די מצב, צו די עת, צו די ספעציפישע סיטועשאן ווי מ'טרעפט זיך אין, ס'איז א זאך וואס אונז האלטן אין איין חוטא זיין דאס פאר דעם אלע חטאים הייסן אכלה פגה, מ'וואלט געקענט עסן פון די עץ הדעת מ'האט נאר געדארפט ווארטן ביז שבת ווי ס'שטייט אין ספרים, רוב מענטשן זעען רוב זאכן וואס אונז טוען, כ'מיין אפילו ממש עבירות שטייט דאך ביי יענע תלמיד אחד איז געגאנגען צו א זונה און א גאנצע מעשה און צו סוף אותם מצעות שהציעה לו באיסור הציעה לו בהיתר יא הייסט ס'איז נישט געווען קיין שלעכטע שידוך די זונה ס'איז געווען גאנץ א גוטע שידוך נאר וואס ער האט ס'איז דא א וועג וויאזוי מ'טוט עס מ'גייט מ'רעדט צום שדכן מ'מאכט א שידוך זי האט זיך געדארפט מגייר זיין אינצווישן א לאנגע לאנגע א לאנגע זאך ר' עקיבא האט געזען אשת טורנוסרופוס יא זעלבע זאך זייער גוט ס'איז אים געפאלן אבער דארף עס נעמען ווארטן אויף די צייט. און חוץ פון דעם וואס די ענין פון ווארטן, אונז רעדן סאמטיימס, מ'דארף זיין זייער סענסיטיוו צו צו ס'איז די ריכטיגע צייט, צו ס'איז די ריכטיגע צייט, און אויב מ'סקיפט אריבער די זאך, פון וואסארא סארט צייט, און יעדע צייט האט זיך זיין גוון, זיין קאליר, זיין סטייל, זיין ניגון, זיין מהלך, קומט מען נישט אן און אויב מען קומט יא אן איז עס מאכט עס חורבנות ווערט אזוי ווי נדב ואביהוא עס קומט ארויס א פייער ס'איז צו א גרויסע פייער ס'איז מען גייט קאפ אין וואנט קאפ אין וואנט איז א סימן אז ס'גייט נישט גוט א סימן אז מען טוט נישט ריכטיג נישט אז ס'איז נישט ריכטיג מצד עצמו אלעס איז ריכטיג מצד עצמו. נאר ווייל זיי האבן נישט די שליסל, זיי האבן נישט די טיר, מ'איז נישט דורכגעגאנגען די טיר, מ'טרייט צו ברעכן א פענסטער, מ'טרייט צו מאכן אזוי ווי א סי סעקשאן, דאס איז נישט גוט, א לידה האט א זמן, הידעת עת לדת, שטייט א פסוק אין איוב, מ'דארף צייט ווען ווען ווען ס'איז די ריכטיגע צייט, ווען ס'עפענט זיך די טיר, ווען די וולד קען ארויסקומען, יא. אנדערש הייסט עס א יוצא דופן, ס'איז נישט, ס'איז נישט, נישט לכתחילה, נישט קיין וועג, אמאל דארף מען. וועגן דעם אסאך מאל, אסאך מאל, ווען זיי, ווען א מענטש זעט אז ס'גייט אים נישט, נישט ווייל די זאך, די איידיע איז שלעכט, נאר נישט די ריכטיגע צייט, נישט די ריכטיגע וועג, נישט די, צוגעפאסט צו די צייט, א גרויסע חלק פון וואס אונז, וואס אונז ליידן איז, איז ווייל אונז ס'דא א גרויסע, מ'דארף, מ'קען נישט אפלאזן די צוויי זייטן, מ'קען נישט אפלאזן די אמת וואס איז אמת מצד עצמו, וואס איז למעלה מן הזמן, וואס איז למעלה מן המקום, ס'איז נישט תלוי אין די אלע חלקים. אבער מ'קען אויך נישט אנרירן די אמת, נאר אויב מ'ווייסט זייער גוט וועלכע צייט מ'איז. ס'הייסט א יחוד, קודשא בריך הוא ושכינתיה, דאס הייסט אז ס'דא א בית המקדש, אז ס'איז דא, בית המקדש איז די פלאץ, אונז זעהן די רמב"ם זאגט. אז המקדש איז א פלאץ צו קומען ווי מ'איז עולה לרגל דריי מאל א יאר, ווי מ'מאכט קרבנות תמידים ומוספים, אונז האבן געלערנט פרשת פנחס יעדע טאג, כפי ענינו כפי דרכו כפי דעתו, דאס איז א. די אמת וועגן דעם ווער ס'איז א איד ווער ס' ווער ס' ווער ס' לעבט אין די אידישע לעבנס שטייגער ווער ס' גייט אין די אידישע בית מדרש דארף ער קענען דארף ער קענען אדורך גיין דארף ער קענען עומד זיין יעדן טאג אויב היינט איז די פרשה דארף מען דורך גיין די טיר פון דעם פרשה ס'איז אזא פענסטער צוועלף פענסטערס אין הימל יא אזא פענסטערל און מ'דארף דארף וויסן לפי תכונת נפשו דארף וויסן אויך לפי די זמן. דאס איז דאס איז די איין זאך די ערשטע זאך מען דארף אזוי מען זאגט אסאך מאל פותחין בכבוד אכסניא מען דארף אדורך גיין אויב אונז זענען יעצט אין די פרשה אין די תקופת השנה דארף מען עס געבן רעספעקט אז נישט ס'הייסט מען רעספעקט נישט די שכינה ס'איז כביכול אז איינער גייט אריין און זאגט נישט שלום פאר די פאר די ווייב פאר די בעלת הבית וואס למעשה ס'איז איר שטוב ס'איז איר שטוב זי האט געצאלט פאר די גאנצע ניין אבער סאו דאס איז איין זאך אז אז אונז דארפן קענען יעדן טאג טוען די זאך וואס פאסט פאר דעם טאג, און זאגט די לשון אז מען רעקאגנייזט די די לבוש, די לבוש השכינה, די לבוש וואס איז דא אין דעם טאג, ס'איז דא כוונות פון ארי הקדוש אויף בין המצרים וואס גייען ארום געוויסע לבושים, לבושי השם, ס'איז דא די שם הוויה און ס'האט אותיות של לפניו ואותיות של אחריו, על כל פנים וכולי. און באמת איז דא איז דא יעדן טאג יעדע חודש איז דא צירוף אותיות פון די שם, און מען דארף מען דארף קענען עומד זיין אויף דעם, יעצט כ'וויל גיין צו נאך איין נאך איין נקודה, די נקודה איז אז ווען אונז זאגן אז ס'דא די אמת לאמיתו און ס'איז דא ווי אונז האלטן וואס אונז קען נישט אנקומען דורך דעם, די אמת איז אז ס'דא מער פון דעם, על כל פנים אין א ביז א געוויסע לעוועל, דהיינו. קענסט זאגן אז ס'דא א ממוצע, ס'דא וואס רופן די ממוצע אין קבלה ספרים אין מדריגה פון נפש, אין חב"ד ספרים איז אן רעדן אסאך וועגן דעם אז ס'דא עולם שנה נפש, על כל פנים ס'דא זאכן וואס זענען ממוצע צווישן אזוי ווי די די חכמה אדער די וועלט וואס איז אליינס און. די מציאות וואס איז דא, אזוי די גוף וואס איז אינגאנצן שינוי, וואס טוישט זיך ממש, האבן מיר גערעדט אין דף יז אויכעט, אבער ס'איז דא א צווישן דעם, ס'הייסט ס'איז דא כאילו א זאך, א מדריגה פון נפש אפשר, וואס ס'איז מצד אחד איז דא אין דעם שינוי, ס'איז דא פארשידענע דרכים, ס'איז נישט די זעלבע פסח ווי סוכות, און סוכות ווי שמיני עצרת, ווי בין המצרים. מצד שני איז עס נישט די זאך וואס איז טוישט זיך קיינמאל נישט אזוי ווי אני הויה לא שניתי די גאט אליינס און אזוי ווייטער. אין אנדערע ווערטער אויך ווען אונז לערנען זאגן אז ס'דא א ספעציעלע זאך א ספעציעלע זאך וואס הייסט א זמן צייט, א ספעציעלע זאך וואס הייסט שבת, וואס הייסט וואכנדיג. מיינען איז נישט נאר אז פונקט בעולם הזה איז דא אזא זאך, נאר ס'איז דא אמת'דיג אזא זאך, און דאס מיינט א אנדערע וועג פון דאס זאגן איז, אז ווען אונז רעדן וועגן געוויסע זמנים, געוויסע זאכן, לכאורה איך דארף פרעגן בעסער די קשיא, לכאורה מען קען זאגן אונז רעדן אסאך מאל וועגן דעם פסח, ס'דא ספרים וואס זאגן אז למשל. אז אכילת מצה איז טאקע זכר ליציאת מצרים, אבער אין א געוויסע זין יציאת מצרים איז געווען א היכי תמצי כדי צו מאכן די מצוה פון אכילת מצה, ווען ס'וואלט נישט געווען קיין יציאת מצרים אין אנדערע ווערטער זאגן זיי, וואלט מען נאך אלץ געגעסן מצה און קען מען פון דעם מסביר זיין אברהם אבינו האט שוין געגעסן מצה, ס'דא מדרשים אז ס'איז געווען פסח, פארוואס האט ער געגעסן מצה? איז שוין ארויס פון מצרים, ס'דא אזא זאך וואס הייסט מצה, ס'איז מער מופשט, מער יסודות'דיג אין די אין די מציאות, ווי די מעשה פון יציאת מצרים, פארקערט, יציאת מצרים איז א לבוש אויף די ענין. לכאורה איז שווערער דאס צו זאגן, אויב ס'איז דא איין צייט אין די יאר, איינע פון די מועדים כאילו וואס איז אינגאנצן. נאר א ענין פון צייט, פון היסטאריע, וואס זאכן וואס זענען פונקט געשען איז עס בין המצרים, די אלע תעניות, וואס הייסט דאך די גאנצע זאך איז דאך בדיעבד, ווען מ'וואלט נישט געזינדיגט, ווען ס'וואלט נישט געווען קיין פראבלעם, וואלט דאך נישט געווען קיין חורבן בית המקדש, וואלט דאך נישט געווען קיין גלות, וואלט נישט געווען, מ'וואלט נישט געמאכט די יום טוב. דערווייל אבער איז דאך נישט אזוי. אבער אזוי ווייס איך, די גרעסטע ראיה אז ס'נישט אזוי איז, ווייל די נביא, ווען מ'האט געפרעגט פאר די נביא, צו מען זאל פאסטן בחודש החמישי נאכדעם וואס דער בית המקדש איז געווען, האט ער געזאגט אז די טעג וועלן נהפך ווערן לששון ולשמחה, און לויט ווי מען לערנט, ס'דא אסאך פירושים מיט דעם, און לויט ווי מען לערנט געווענליך פשט אז די טאג שבעה עשר בתמוז, תשעה באב גייט זיין לעתיד לבוא, אדער אפשר איז עס שוין היינט א יום שמחה. וואס הייסט פארוואס דארף זיין א יום שמחה? זאל עס ווערן א גרידא דינסטאג, פארוואס ווערט עס, וויאזוי ווערט עס א יום שמחה? אלא מאי, עס איז דא א געוויסע אמת, ס'איז דא א געוויסע נקודה של אמת, אזוי איך זאג נישט די אמת לאמיתו, אבער די אמת איז דא אזא דרך אמת וואס ווערט מסומל, וואס איז סימבאליזירט אין די זמנים פון חורבן, די זמנים פון אבילות, ס'הייסט אבילות איז א מצוה, מצות עשה דאורייתא פון אבילות, איינע פון תרי"ג מצוות, נו וואס עס וועט זיין, עס וועט זיין נחמה, עס וועט זיין אה, בלע המות לנצח, ווי גייט די מצוה, וואס איז די איידיע פון די מצוה? ס'דא אזא איידיע, לפחות אין די מענטשליכע וועלט, אין עולמות עליונים איז א פשט, ס'איז א אנדער, גאנץ אנדערע פשט, אבער אפילו אין די מענטשליכע וועלט, איז דא אזא אן איידיע, איז דא אזא מושג, איז דא אזא נקודה של אמת, און, און די, די, די אמת'דיגע אידן, די וואס לעבט די טעג ריכטיג, פשט לעבן ריכטיג איז נישט נאר צו עומד זיין אויף די די פאקט די זמניות'דיגע צד פון דעם, מ'דארף עומד זיין אויף די ווי מ'זאגט אמאל די סדרי עבודה, די סארט רוחניות, די סארט אמת, די סארט שכל וואס איז דא אין דעם. איך וויל אביסל אביסל רעדן א זאך וואס כ'בין נתעורר געווארן די די תקופה די וואך. אונז זענען זייער צוגעוואוינט אז ס'דא, ס'דא שמחה, שמחה איז טוב, אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, און ס'איז דא עצבות, בכי, אבילות, די אפעזיט פון שלימות, זאכן זענען נישט גוט. מ'קען זאגן תענוג ווערסעס ווייטאג, דאס איז שלעכט, דאס איז סטרא אחרא, דאס איז רע, דאס איז נישט קיין וועג. און כ'דארף, וויל רעדן וועגן דעם זייער אביסל שארף אפשר. און דאס איז דאך די אמת און אונז רעדן אלעמאל וועגן דעם אז טוב איז גוט און גוט איז געשמאק און ס'איז זיס און ס'איז לעכטיג און ס'איז פרייליך דאס איז דברים אמיתיים און אבער אבער ס'דא אזא טיפ וואס דאס וואס דאס מאכט אזא סארט מענטש וואס דאס מאכט ס'ווערט א סארט מענטש, א סארט הנהגה, וואס האט משונה'דיג מורא פון קשיות, מ'קען זאגן קשיות, פון צער, פון פילן שלעכט, פון זאכן וואס מאכן ווייטאג, מאכט, טוט א מענטש וויי. און דעי, און דעי זאך איז א, איז א חסרון עצום, ס'איז א ממש א, כ'ווייס נישט ווי עס צו רופן, גייט כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה סאיז דאך ממש דאס סהייסט שמחת ירושלים און שמחת השכינה שמחת הדביקות שמחת האמת דאס איז דאס איז די גאול לכל הדעות אבער די גמרא זאגט איינער איז נישט מתאבל על ירושלים וואס הייסט איינער איז נישט מתאבל על ירושלים מזאגט ירושלים איז דאך די שמחה וואס א שייכות מתאבל צו זיין אונז וועלן מיר טרעפן וועלכע שטיקל גוט אזוי ווי מ'קען זעהן אין חסידות טרעפן וועלכע שטיקל גוט ס'דא אין דעם. וועלכע שטיקל חיזוק מען קען טרעפן רבי עקיבא צחק אלע מיני זאכן, ער איז זיך נישט מתאבל על ירושלים, זאגט די גמרא אויף דעם גייט נישט קודם זוכה ורואה בשמחתה, פארוואס נישט? ווייל ס'איז נישט אמת די שמחה נאכנישט, און און אגעין דאס רעדט זיך פון בשר ודם'ס פון מענטשן, און מלאכים און גאט אליינס האבן נישט די פראבלעם אפשר, אבער מענטשן. לערנען נישט, קומען נישט אן צו נייע זאכן, און אונז דארפן דאך מודה זיין על האמת אז אונז ווייסן נאך נישט אלעס, און אונז זענען נאך נישט מושלם. נאר נישט. ווער ס'רעדט זיך איין אז ער איז יא, און ער זאגט אז קדושה איז שלימות ממילא איז ער מושלם, נעבעך האקט ער אין קאפ אריין. קיינער נישט. קיין שום בשר ודם, קיין שום לעבעדיגע בעריע, לא יראני אדם וחי, קיין שום לעבעדיגע איד, קיין שום לעבעדיגע מענטש, איז נישט בתכלית השלימות. איך זאג ס'דא שבת, מען רעדט וועגן די מנוחה, מען גלייבט אין דעם, אוודאי ווען מען וואלט נישט געגלייבט אז אונז גייען אנקומען צו יום שכולו שבת ומנוחה וואלט מען נישט געקענט לעבן. אבער מיר זענען נישט דארט, נישט בפועל ממש. און אנצוקומען דארט בפועל ממש, איז נישטא קיין וועג, איך ווייס נישט קיין וועג, נאר צו לעבן אין א זייער אסאך ווייטאג. און ווייטאג אזוי ווי אין שמחה כהתרת הספיקות טייטש איינס אין עצבות כספק, אמת ס'איז מ'קען א מענטש קען ממש ווערן דעפרעסט קען ממש פארלירן זיין רצון צו לעבן פון ספיקות פון נישט פארשטיין איך פארשטיי נישט ספיקות אין אלע סארט אינטעלעקטואלע און עקזיסטענציאלע איך ווייס וואס און פראקטישע אלע מיני ספיקות זענען דא א מענטש קען משוגע ווערן א מענטש קען נישט לעבן אויב ער האט נאר ספיקות. אבער אויף וויפיל אונז קענען אונז ווילן אנקומען צו נאך מדריגות, אונז ווילן בויען א ירושלים, אונז ווילן בויען א בית המקדש, אונז ווילן עומד זיין אויף די מקום השכינה, מיינט דאס אז מען גייט אז מען גייט אז ס'גייט וויי טוהן? ס'גייט וויי טוהן? ס'גייט וויי טוהן אין אין יעדע סענס פון וויי טוהן? ס'גייט זיין א אבילות ווער ס'קוקט די פיוטים, די איכה, די קינות, דאס איז א ווייטאג וואס. ס'טוט מער וויי פון כפירה, איך מיין ס'איז ס'איז א ווייטאג שאין אין לו סוף. ס'איז א ווייטאג שאין לו סוף ווייל ס'איז זיך מתייחס צו די השלמה צו די שלימות צו די שמחה שאין לה סוף. אבער ווי לאנג אונז זענען נישט דארט און יעדע איינע און אזוי ווי מ'לערנט יעדע איינע מוז מען כ'מיין כ'זאג א פשוטע זאך. איין גרויסע חילוק פון א עם הארץ און א תלמיד חכם, פון א טיפש און א חכם איז א טיפש מיינט אז ער ווייסט, א חכם ווייסט אז ער ווייסט נישט. דאס איז נישט קיין ווערטל, ער דרייט זיך נישט ער ווייסט איך ווייס נישט, מיין נישט וויסן איז בעסער ווי דיין וויסן ס'אמת. אבער ס'טוט אים עכט וויי. לערנען און שמחת התורה איז אלץ זייער גוט, אבער לערנען עס קומט אים א גרויסע צער. דא א ריזיגע אמאונט פון צער וואס קומט פון לערנען אין די התחלה, און אונז זענען דאך אלע אין די התחלה. אונז זענען לפחות לגבי וואס אונז דארפן זענען אונז אין די התחלה. ווי מער מען לערנט הייבט מען דאך זעט מען דאך אז מען ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך, און מען הייבט אן צו טאטשן אמת'דיגע פראבלעמס, אמת'דיגע קשיות, אמת'דיגע מבוכות וואס זענען דא, אמת'דיגע ווייטאגן וואס זענען דא. און עס טוט עכט וויי און מען איז עכט צומישט. קען נישט, ס'איז נישטא אזא זאך אז מען איז נישט עכט צומישט. און דאס, וועגן דעם איז דא א גאנצע תקופה אין די יאר, א גאנצע זמני אבילות, תעניות, און ס'זאגט אונז אז פאר מענטשן עטליסט, ס'איז דא א צייט וואס אונז מאכן חרוב די בית המקדש, אונז באמערקן אז בית המקדש איז חרוב, אין יעדע סענס פון דעם. און אונז האבן נישט קיין פתרון, עס שטערט מיך זייער שטארק יעדע דרשה ענדיגט זיך אה, במהרה בימינו אמן, וואס במהרה בימינו אמן, וואס ובא לציון גואל, ווען ער וועט קומען וועט מען זאגן ובא לציון גואל, יא מען קען מתפלל זיין, אבער עס מיינט דאך, עס איז נישט דא קיין סעלושען, עס איז נישט דא קיין בילט אין, איך ווייס נישט די סעלושען פון רוב קשיות וואס שטערן מיך אמת'דיג. ווייל די וואס שטערן מיך נישט האב איך שוין די סעלושן ווייל כ'האב שוין נישט געסאלווט. אבער די זאכן וואס איך לערן, די זאכן וואס איך לערן, לערנען הייסט דאך, הייסט דאך טרעפן קשיא'ס, לערנען הייסט דאך עפענען נייע שערים, עפענען זאכן וואס מ'פארשטייט נישט. און ס'דא עפעס אסאך א גאנצע קבוצה מענטשן וואס זייער לערנען, זיי האבן קיינמאל נישט קיין קשיא'ס. איינער זאגט ער קען גיין, כ'קען נישט גיין שלאפן אן א קשיא, מ'דארף קענען פאר צוואנציג יאר האבן א קשיא וואס האט נישט קיין סעלושן. און און מען נארט זיך, מען קויפט, פאר דעם נארט מען זיך, מען קויפט אלע מיני פעיק ירושלים'ס ווייל ווייל מען קען דאך נישט לעבן אין דעם אבילות, אמת מען קען נישט, און עס איז דא אנדערע תקופות, עס איז דא אנדערע זאכן, אנדערע אספעקטס, איך זאג נישט אז דאס איז די איינציגסטע זאך, מען קען נישט נאר טון דאס, אבער עס איז דא אזא אספעקט און עס איז משונה'דיג וויכטיג אין חכמה, חכמת ה. תורה, חכמת המצוות, חכמת השולחן ערוך, ס'דא טעג אין די יאר, צייטן אין די טאג וואס מ'מאכט תיקון חצות, צייטן וואס מ', וואס מ'פרעגט קשיות, און ס'טוט וויי, לערנען איז זייער, לערנען און וויסן איז א מורא'דיגע תענוג, אבער צו לערנען, די פראסעס פון לערנען טוט משונה'דיג וויי, ס'איז אבילות. ס'טוט וויי ווייל ס'ווייזט פאר א מענטש אז ער ווייסט נישט, און ער ווייסט טאקע נישט כפשוטו, נישט לא ידע וואס איז העכער, כפשוטו, דו ווייסט דאך נישט, אוודאי דו ווייסט אסאך זאכן אבער דו ווייסט נישט וואס גייט דא פאר ווייל דו האסט דאך א מעידזשער קשיא, א עכטע טיפע קשיא. יא, סאו דעטס די, דעטס די, די פוינט. כ'האב נישט קיין בעסערע וועג עס צו זאגן. און ס'איז דא א צייט פאר דעם, און ס'איז אליינס א חלק א כלי נחמה, א געוויסע פראגרעס, א געוויסע מסגרת, און זיי נישט אינגאנצן פארלוירן, ווייל אונז האבן, ס'איז דא אזא צייט, און ס'איז דא אזא מצוה, און ס'איז דא, און ווער ס'טוט דאס, צוביסלעך איז ער זוכה ורואה בשמחתה.